כ'האב ענק אייביג געזאגט ווען ס'וועט זיין בבחינת הארת פנים יאר השם פניו אליך, דעמאלטס וועט שוין זיין גוט, כל זמן אונז זעמיר געווען בבחינת הסתרת פנים האמיר זיך געמוזט שלאגן, איינמאל אז ס'איז הארת פנים פארט עס שוין גוט פון זיך אליינס. ס'דא היינט ברעיקינג נוז, דאנערשטאג אינדערפרי האט א פעדערל אינוועסטיגעישאן טיעם אויפגעפיקט, שעלדאן סילווער די ניו יארק סטעיט אסעמבלי ספיקער. וואס ער איז שוין צוואנציג יאר א ווערי פאוערפול ספיקער, ער איז א איד א שומר תורה ומצוות, ער הייסט שעלדאן סילווער, מ'האט אים אויפגעפיקט און איינגעזעצט און חד גדיא דזבין אבא איינגעזעצט, דער גנב שעלדאן סילווער האט גע'גנב'עט ביי פֿיר מיליאן דאלער פון געלט וואס מען האט געגעבן פאר די קינדער, ס'איז געווען אזוי, איך האב געזאגט ס'איז דא. טשיילד סעקשועל אביוז פאר טשילדרען איז געקומען דוב הייקינד האט זיך מיטגעטשעפעט, ער האט גערופן די צייטונגען און ער האט געמאכט אין זיין אפיס אז מען זאל קומען זיך באקלאגן און ער האט געהאט אפאר הונדערט מענטשן וואס האבן זיך באקלאגט און די אלע פאליטישאנס האבן אים געזאגט מיט די רבנים דוב יור מעקינג א מיסטעיק דו וועסט נישט קענען געווינען מער די רבנים האבן דיך נישט אינדארסט האט ער געזאגט איך בין שוין דרייסיג יאר אין אפיס איך האב שוין נישט קיין מורא איך קען גיין פאר ריטייערמענט ער האט גערעדט און אונז האמיר געמיינט ער איז אונזער פרענד דערווייל וואס האט ער געטון? און נאכדעם געגאנגען מיט די אלע קעיסעס אויף אלבעני און ער האט קאלעקטעד געלט, שעלדאן סילווער האט קאלעקטעד פֿיר מיליאן דאלער, ער האט קאלעקטעד באלד צוויי מיליאן דאלער, און זיי האבן עס געלייגט אין טאש, פאר וועם זאלן זיי עס געבן? האבן זיי עס געגעבן פאר איינעם בעק, ראביי בעק, ס'זאל נעמען פאר אלע אידישע צרות אן עק, צי דער בעק, איז שוין געבוירן צי נישט איז א שאלה, עס קען גאר זיין אז זיינע עלטערן האבן נאך נישט חתונה געהאט, זיי גייען נאך אויס, עניוועי ס'איז א דזשאוק וואס דא איז פארגעגאנגען, אונז האמיר געפייט פאר דעם, באט די גאווערמענט האט א מנהג, זיי זאגן אז די גרעסטע פארברעכער וואס זיי האבן געהארגעט, גענגסטערס, האבן זיי געכאפט פאר טעקס פראוד, זיי האבן א מנהג זיי ווייסן דיך ווי צו כאפן, עניוועי מען האט געכאפט שעלדאן סילווער, ס'איז עפעס א ריעל עסטעיט קאמפעני וואס זיי האבן אים געגעבן מיליאנער דאלער און ער האט געפייט, אז מען זאל אראפלאזן די טעקסעס פון ריעל עסטעיט, קאמערשעל ריעל עסטעיט, פארשטייסט וואס דא גייט פאר? יעדער חזיר פייט פאר זיך. ס'דא איינער, ער איז אויך אן אסעמבלימאן אין ניו יארק, האט ער, ער הייסט דעניועל אדאנעל, האט ער אריינגעלייגט, ער איז אליינס א משכב זכר'ניקער, האט חתונה געהאט מיט א זכר. האט ער געוואלט פעסן א ביל אין די אסעמבלי אז טאמער איינער איז א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער לעוועל וואן, ס'איז דא דריי מדריגות, אונטערשטע, מיטלסטע, און העכערע, ס'איז דא וואן, טו, און טרי, וואן איז די שוואכסטע, וויל ער מאכן אז די גאווערמענט זאל נישט טארן ארויסלייגן זיין אינפארמעישן און ארויסגעבן זיין אינפארמעישן אויפן אינטערנעט, פארוואס? ווייל ער איז א חזיר וויל ער בעקן די חזירים. פארשטייסט? יעדער חזר'ט דאס, וועגן דעם גייט אמעריקע אונטער, קיינער האט נישט קיין אינטערעסע פארן לאנד, קיינער האט נישט אינטערעסע פאר גארנישט, יעדער האט אינטערעסע פאר זיך, מיט וואס ער איז פארכאפט וויל ער דורכפירן א געזעץ אז דאס זאל מען מעגן. עניוועי, ער איז געגאנגען שעלדן סילווער, און ער האט אפגע'גנב'עט די קינדער'ס געלט, און איך האב אים קאנפראנטעט עטליכע מאל, איך האב געשיקט מענטשן זאלן אים קאנפראנטן, דאס געלט איז געמאכט פאר טויזענטער און צענליגע טויזענטער קינדער וואס אנפארטשענעטלי זענען זיי געווארן מאלעסטעד, איט דידנט טעיק לאנג, א יונגעלע, דער טאטע איז א משוגענער, האט אים גענומען אין מקווה, און ער האט זיך געזייפט מיטן העד און שאולדער ווייל ער דארף ביינאכט, פרייטאג צונאכטס, שמעקן גוט, און דערווייל האט זיך דאס קינד געווייקט אין מקווה און איינער האט אים אריין געשטופט און נאכער ביסטו פיניש, איז דא אזאלכע צענליגע טויזנטער וויקטעמס, און ער האט גענומען דאס געלט פאר זיך, ער האט געמאכט שבת דערמיט, און דער אמת איז, איך וויל ענק זאגן. איך בין א גרויסער פען פון הרב דוד פיינשטיין, איך האב אים איבער געמאכט די מקווה ווען ס'האט זיך געמאכט די געזעץ פון די דזשענדער, האב איך אים געזאגט א איד טאר פאר דעם נישט וואוטען, איך פלעג אים טרעפן אין רעסטעראנט, ביי די וועי דער רעסטעראנט האט אויך שוין אפגעשפארט, איך פלעג אים טרעפן אין רעסטעראנט אין די איסט סייד ווען איך האב געוואלט מיט אים רעדן, און איך האב אים געזאגט מען טאר דאס נישט. פרעגט ער וואס האט עס מיט מיר, זאג איך שעלדן סילווער ניצט דיין נאמען, אז דו זאגסט מען מעג עס יא וואוטן פאר דעם, ס'האט מיר זייער וויי געטון, שעלדן סילווער האט נישט סתם אזוי געניצט זיין נאמען, דאס וואס הרב דוד האט מיר געזאגט אז ער האט נישט געזאגט דאס וויי דארף איך שוין וויסן יעצט ווער ס'זאגט דעם אמת און ווער ס'זאגט ליגן, איך האב ענק שוין געזאגט, א רב איז נישט באגלייבט, אז ווען איך זעה א רב קומט ארויס פון א פיונערל פארלער וואס ס'ליגט שוין דארט א טויטע נקבה פֿינף און נײַנציק יאר אלט און ס'שטינקט שוין דרײַ וואכן, טראסט איך נישט אז דער רב האט נישט געוואוינט מיט דיר, סאם האו האט ער שוין עפעס געטוהן און ער האט געמאכט מיט דיר, סאו איך ווייס שוין נישט ווער ס'זאגט היינט דעם אמת, על כל פנים יעצט האמער ברוך השם א דזשענדער לאו, העי שעלדן סילווער גייט אין דזשעיל האהאהא ס'איז גוט, איך האב ענק געזאגט אונז האמער זיך נאר געדארפט שלאגן וויפיל כח מ'האט געהאט, נאכדעם זאגט דער אייבערשטער זארג דיך נישט, אוי השם איש מלחמה השם. שמעוי! דער אייבערשטער איז א איש מלחמה, ער וויל נאר זען וויפיל עפערט אונז לייגן מיר אריין, ס'איז דא א סעיאינג אין ענגליש אז דער אייבערשטער צאלט A for effort, דעטס אלל, דו קענסט גארנישט טון עניוועי, א מענטש איז נישט באלעבאס אז ער זאל קענען אייננעמען די וועלט, דער אייבערשטער וויל זען וויפיל עפערט דו האסט אריינגעלייגט און אויף דעם געבט ער דיר א מארק A, אז דו ביסט האסט געפעסט דעם טעסט A for effort, דעמאלטס קומט אריין דער השם איש מלחמה השם שמו. יעצט האט ער אראפגעברענגט יעצט דעם שעלדען סילווער, דאס איז אזא בושה זיי זאגן אז ער האט סקרוטענייזד די גאנצע דעמאקרעט פארטי וואס גייט יעצט זיין אין אלבעני היינט און און ביז מען וועט עס צאם שטעלן, הי סקרוטענייזד עוועריבאדי, ווייל פונקט ווי די רבנים האבן פארלוירן זייער טראסט, איז די אלע גרויסע ספיקערס אוו די אסעמבלי און אזוי ווייטער. זיי הייבן אן צו פארלירן טראסט. יעדער מיינט זיך, כל אחד לעצמו ידרוש, יעדער דרש'נט פאר זיך. עניוועי, ס'איז מורא'דיגע נייעס, ס'איז שוין בבחינת יאיר השם, יעצט קוק ווי ס'ארבעט, אלן דערשאוויץ איז אראפגעגאנגען, איז זייער ביטער, ער וויל זיך יעצט פארענטפערן, האט ער אריינגעשריבן אין דזשואיש וויק אז דאס האט צוטוהן מיט איזריעל ווייל ער האט געבעקט איינעם, דעם פינטאו, זעהסט דאך אז אלע רבנים וואס א גרעסערע שייגעץ ער איז האט ער גענוצט אלן דערשאוויץ. יענער פינטאו, ער האט אפגעגנבעט זיבעצן א האלב מיליאן דאלער און ער וויל גיין בענקראפט מיט זאכן, און ווער איז געווען זיין לויער? אלן דערשאוויץ! שרייט יעצט דער אלן דערשאוויץ אז דער לויער וואס ער סוט אים איז ווייל ער איז געווען מיטן קעיס קעגן פינטאו, און דערשאוויץ האט דאך געווען פראו פינטאו, איז במילא וויל ער אים באגראבן, עי דערשאוויץ! לאמיך דיר עפעס זאגן, אונז זעמער שוין היינט אזאלעכע קלוגע מענטשן, אן עם חכם ונבון, אז א יונגל פון פינף יאר אין וויליאמסבורג גלייבט דיר שוין נישט. אונז האמיר שוין אויסגעלערנט יעדן, א לויער איז א לייער. ער וויל עס אריינלייגן אין א פאליטישל זאך, דאס האט צוטון מיט איזרעיל ווייל ער איז פראו איזרעיל יענער איז אנטי איזרעיל, שמאנטי באנטי, מנשה. האסטו געוואוינט מיט די מיידלעך צו נישט? דעטס אלל ווער קאנסערנד אבאוט, ס'איז נישט דא קיין מדינת ישראל. סטאפ די גארבידזש. העהעע, א לויער, ער מיינט נאך אז ער קען פירן די זאך, לאמיך דיר זאגן, ווילאנג דו האסט געהאט די גאן אין די הענט ביסט געווען דער גרויסער לויער, האט יעדער מורא געהאט פאר דיר, היינט אז דו האסט נישט די גאן, מען האט דיך אפגעשטעלט, און דו'סט מסתם גיין מוזן באצאלן מיליאנס אוו דאללערס און אפשר נאך גיין זיצן אויך, העי, נאובאדי ריעלי העז ריספעקט פאר די נעים דעשעוויץ, אונז האמיר אמאל געהאט דרך ארץ פארן נאמען וועבערמאן אויך, פנחס אהרן וועבערמאן איז א גרויסער מענטש ביי די פאליס אין פלארידע, באט איי סא דעט הי העד דיסענסי אין קאמאן סענס, זיך נישט צו מישן, מ'האט אים געבעטן ער זאל זיך דא אריינמישן, ביי נחמיה, זאגט ער, העי, בראדער, קיפ מי אוט, איים אן אולד מען און איי וואנט טו דיי אין פיס, נאט אין פיסעס. דאס זעלבע איז דא אויך אונז האמיר געהאט דרך ארץ פאר וועבערמאן, ער האט דאך געראטעוועט פופציג טויזנט בית רחל מיידלעך אויף איין פיס, דערווייל ווייזט זיך אויס אז ער האט מזנה געווען מיט זיי, וואס? אונז האמיר א מענטש דרך ארץ פאר דעשעוויץ, דער איינציגער מענטש וואס אונז האמיר דרך ארץ איז. פאר א איד א צדיק, רבי יאסל דעשעוויץ זכר צדיק לברכה, רבי יאסל האט אונז געפירט יארן לאנג אין חדר, און אונז האמיר אים ליב געהאט, ער האט געווארט אויף יעדן קינד, ער האט געהאט א גוט ווארט פאר יעדן קינד, דאס איז א, כ'מיין א גאר א אדער א פירסט קאזין, אדער גאר א נעפיו פון דעם אלן דעשעוויץ. סאו עניוועי, ס'איז געווארן לעבעדיג. יעצט, ס'איז געווען אמאל א קאמיטי וואס מ'האט געגרינדעט בעיסיקלי צו אינוועסטיגעיטן די צוויי גנבים. דעם גנב שעלדן סילווער און דעם אנדערן גנב דוב הייקינד, אזוי ווי דער גאווערנער קאומא האט געדארפט די וואוטס האט ער מבטל געווען דעם גאנצן מארלענד קאמישן.
יעצט זיי האבן אויכעט געגנב'ט געלט אויף די ישיבה'ס נעמען, זיי האבן געברענגט גרויסע פראגרעמס, און איך האב זיי געבעטן דעמאלט, ווילסט גנב'ענען גנב'ע אבער מאך זיכער אז די קינדערלעך האבן א סקול וואו צו גיין און א חדר וואו צו גיין, מען ווארפט דאך זיי ארויס, מען ווארפט זיי ארויס פון די ישיבות, זיי האבן זיך אויסגעלאכט. סאו יעצט מיסטער סילווער, הי הו לעבס לעסט לעבס בעסט. יעצט די פריזען וואס גייט האבן א אינטערעסאנטן צאמשטעל גייען זיי דארט האבן, ס'גייט זיין מורא'דיג אינטערעסאנט, ווייל זיי גייען האבן אזוי, זיי גייען האבן שעלדאן סילווער ער וועט זיין א ספיקער אין דזשעיל ער וועט קענען רעדן פאר אלע פריזענערס, און זיי האבן אפאר ראבייס וואס מ'האט יעצט איינגעזעצט, כ'האב געזאגט אויף מאנדעי האטליין. און איך וויל ענק זאגן א זאך, זיי גייען האבן בקרוב דוב הייקינד, וואטש ענד סי. אז זיי ברענגען אריין דוב הייקינד אויך, איי וועסטו פרעגן פון וואנעט ווייסטו, ביסט עפעס א נביא? ניין איך בין נישט קיין נביא, איך בין נישט קיין בן נביא אויך נישט, אבער ס'איז דא א הכרת פנים, די אלע וואס זיי האבן גע'גנב'עט דאס געלט פון די קינדער און געלאזט די קינדער שמאכטן, גיין אין די גאס אן אן עדיוקעישן, און זיי האבן געלאזט די קינדער אז מ'זאל זיי ווייטער אביוזן און זענען אליין געווארן אביוזערס און זענען דעי וויינדעד אפ אין דזשעיל אדער אן דראגס אדער זיי האבן זיך גענומען דאס לעבן, דעי אלע קינדער זענען נישט פון הפקר, טראסט מי. זיי זענען דעם אייבערשטנ'ס קינדער, און ס'קען זיין איינער איז גאר געווען משיח אויכעט, לויט'ן רמב"ם אז משיח העט זיין א יידישע. מענדעלע חזיר, מענדעלע טייטלבוים, איך וויל דיך פרעגן עפעס, מענדעלע, זאג, דו וואלסט געוואלט גיין מיט שעלדן סילווער אויך אינעם זעלבן גן עדן אזוי ווי מיט רובין? אך חזיר דו, דו האסט איבערגעלאזט אזויפיל פגועים, מיך קאלן נאך היינט, נאך היינט וויינען צו מיר מענטשן, מידל עידזשד, וואס דו האסט מיט זיי געטון. מענדעלע, דו ביסט געווען דער ראבער אין די ישיבה. מען האט דיך געדארפט שטעלן אין א ראבער רום, אזוי ווי מען שטעלט די טיטשערס, ווער ס'טאטשט. סא דו ווילסט זיין מיט רובין אין איין עולם הבא, וואס? כ'האב מורא דו'סט זיין אין אן ארגערן עולם הבא. רובין האט געוואלט מאכן א דענט אינעם דזשאסטיס סיסטעם. ער האט געוואלט אונטערקויפן א מיידל, אבער. ער האט נישט געטאטשט קיינעם עז פאר עז ווי נאו. דו האסט אפגע'חזיר'ט תלמידים פונעם רבינו הקדוש והטהור און נישט דיין טאטע רבי אהרן, ניין נאר פון דעם דברי יואל, דער רבי האט געבויעט דעם מוסד פאר א צוועק, נישט אז דו זאלסט האבן פרי מיט פאר אלל. יעצט מענצער, דו האסט דאך דעם גרויסן סטאר אין ווילימסבורג וואו דו גנב'סט מיליאנען פון געלט וואס מען געבט פאר ארעמע משפחות, פאר משפחות וואס זענען געבענטשט מיט אסאך קינדער, דו חיה רעה וואס דו ביסט מענצער. איך האלט אז אזא מענטש ווי דו, שעלדאן סילווער, דיין גאדפאדער איז אפגעפייגערט, ער גייט אין דזשעיל, איך האלט אז דארפסט אים דעליווערן יעדע וואך דאנערשטאג ביינאכט א גרויסן טעלער הייסן טשולענט מיט קוגל, און ס'זאל האבן בשר בקר פון שחיטה מהודרת, און די שחיטה וואס מ'שעכט, שחיטה מונחת, עטס האטס אראפגעלייגט גאנץ וויליאמסבורג און עטס האטס אפגעשאכטן, מענצער, יור טיים איז גאנא קאם ווערי סאאן טו. יעצט אונז זעמיר נישט געווען אינוואלווד אראפצוברענגען שעלדאן סילווער, אונז האמיר נאר געטענה'ט ווי די געלט איז, דאס איבריגע האט זיך שוין דער אייבישטער אנגענומען. פון נחום ראזנבערג זענט עטס שטערקער, עטס קענטס ארויסגעבן אויף אים חרמות, קוק ווי שטארק עטס זענט, איך האב שוין זיבן יאר נישט קיין שול ווי צו דאווענען, נישט צו הערן קדיש און ברכו, נישט צו זאגן אמן יהא שמיה רבא, אנבעליוועבל, אבער פונעם אייבישטן זענט עטס נישט שטערקער, בין אמאל ארויסגעפארן, כ'האב דאך געמאכט די מקווה אין סקווער, בין איך ארויסגעפארן טרעפן הערשי ברייער ימח שמו וזכרו.

דאס הייסט ער גייט נוצן אונזערע קינדער זיי אפהארגענען אויף טויט אין א שטעטל וואס דער אלטער סקווערער רבי האט געבויעט ווייל ער האט מורא געהאט אין די שטאט וועט מען קאליע ווערן גייט ער דארטן און ער מאכט מיט זיי משכב זכור מיט אלע עבירות שבתורה ער האט אפילו מיטן רעבנס אייניקל געמאכט ער האט געטאטשט בשר הקודש. דאס איז מסתם געווען אן עונש ווייל דער רבי האט נישט מוחה געווען האט מען אים געוויזן וויאזוי ס'זעהט אויס ביי זיך אינדערהיים באט עניוועי. און אויף דעם חשבון ער זאל זיך אינשורן אויף נישט צו קריגן עידס, איז שוין א רציחה שאין כמוהו. ווען מען קען עס נישט טון אין די גאנצע וועלט און ער מוז עס טון, אקעי הער איך נעבעך ער כאפט א קינד ער איז אן אונס, נישט אז איך דזשאסטיפיי עס איך זאג נאר, אבער אז דו קענסט עס טון בהיתר פארוואס זאלסטו עס טון באיסור? האב איך אים געבעטן ער זאל עס נישט טוהן, ער קען נישט נעמען אידישע קינדער און זיי נוצן א שילד, א יומען שילד אגענסט עידס, זאג איך אים הערשי איף דיס איז וואט יור דואינג איך וועל דיך אראפברענגען, נעמט ער זיך לאכן נאך אויף דו ווייסט ווי גרויס און ווי פאוערפול איך בין, דער רבי טראסט מיר אלע שווייצער אקאונטס ער האט מורא פאר מיר איך קען אים אינטערברענגען, זאג איך לאמיר דיר עפעס זאגן הערשי לוק מי אין די אייס, אויב דו האלטסט אז דו ביסט שטערקער פונעם אייבערשטן אזוי ווי די חברה אין דור המדבר זיי האבן געזאגט כי חזק הוא ממנו ביי די מרגלים, אויב. די ממנו זאגט רש"י פונעם רבונו של עולם, אויב דו האלטסט דו ביסט שטערקער פון אים, ביסטו דאך סתם א בהמה, ווייל אז דו לערנסט וועסטו אין חומש זעהן אז אסאך האבן עס געטרייט צו זאגן און איט דידנט העלפ. נאר אזוי ווי דער אמת ווייסטו דאך אז דער אייבערשטער איז שטערקער פון דיר, און שטערקער פון דעם אלוקינו ואלוקי אבותינו דעם רויטן חזיר דעם רעבן, זאג איך דיר הערשי, אין נאו טיים יו וויל בי דאון. האט ער זיך גענומען לאכן, הע הע. א דזשאוק. הערשי זיצט היינט אין עקזייל אין ארץ ישראל. איז יעצט איז ער מקיים מפני חטאינו גלינו לארצינו. יעצט רוידעפט מען אים דארטן ווי ער קומט אן מוז ער פארלאזן ביז אפאר טעג. הערשי האט פארלוירן זיין מערידזש זיין ווייב ווייסט וואסערע א חזר ער איז זי מוז נאר מיטוויידלען מיט אים ווייל זי האט נישט קיין פרנסה כ'האב ענק געזאגט אסאך מאל פרויען מוזן מיטהאלטן מיט אזאלעכע מענער ווייל זיי האבן נישט קיין פרנסה. און ער האט געהאט בזיונות אין סקווער, ער איז געווען דער גרעסטער מענטש, ער האט געהאט די סיירינס פון רעבן, ער האט געהאט די פלעיטס און די קאר, אלעס האט ער געהאט, אלעס האט מען צוגענומען, מען האט אים צוגענומען, און ער זיצט אין גלות, ער האט נישט געגלייבט אז ביי די פינף און פופציג וועט ער גיין אין גלות, און די זעלבע זאג איך ענק אויכעט, די חברה מיינען כי חזק הוא ממנו, עטס זענטס נישט שטארקער פונעם אייבערשטן, איך זאג ענק נאכאמאל, דער סיסטעם פונעם אייבערשטן ווי ער פירט די וועלט איז מאריך אף וגובה דיליה, עווענטשעלי יו גאנא פעי די פרייס פאר אלל דיס. טינגס. סאו, מענצער, איך האלט אז די מיט משה דוד נידערמאן מיט די יונייטעד דזשואיש ארגענעזעישן וואס עטס העלפט צו באגנבען אין גאנץ ווילימסבורג, איך האלט אז עטס מאכן זיכער עטס ברענגט צום שחיטה מנחת יעדע וואך א טעלער צאלנט, און דוב הייקינד עט עטס אויך קענען בקרוב ברענגען, פאר אים זאלט עטס ברענגען פלייש פון די רבנות פון ארץ ישראל, ברענגטס אים אויכעט ווייל ער גייט אויפן זעלבן טרעק. יעצט משה רעד לייט גרין לייט וואן טו טרי משה גרין. די חזיר די די מנוול די שרייבט אונטער אויף יענעם עפפ קען מיך אפילו נישט דער חזיר קען מיך נישט משה גרין לויפט כסדר וויזיטן אין די תפיסה כגפן מצרים גפנם ער גייט דעם וויינגארטן וויזיטן פארוואס ווייל ער שנארט געלט פאר אים און העלפט בלייבט פאר זיך אין טאש כ'האב דיר געוואלט זאגן משה גרין די קענסט גיין וויזיטן דא די אלע פאלעטישענס. שעלדן סילווער האט אסאך מער געלט ווי וויינגארטן, הייב אן מאך עס דיר א דעילי אדזשענדע דו'סט וויזיטן דוב הייקינד דו'סט וויזיטן שעלדן סילווער דו'סט נאך וויזיטן דא יעדן. אונז האמיר נישט געהאט דערמיט ס'דא דער באהארא דער איז א זיי זאגן אים זיי רופן אים דעם מלאך המוות אליינס ער האט זיך אריינגעלייגט יעצט און ער וויל צוריק אינוועסטיגעיטן קוים האט ער שוין געכאפט שעלדן סילווער און ער גייט כאפן דוב הייקינד און ס'עט נאך אריינקומען נאך אפאר מענטשן וועם עט ווערן געכאפט. טאר נאר נישט זאגן זייערע נעמען ווייל טאמער זיי'ן אנטלויפן איך זיין אינטרודינג אין דזשאסטיס אבער רבותי דער איז סטיל א ליסט דאונט אנדערעסטימעיט וואס דאס הייסט גובה דיליה דעם מאריך אף האט עטס אנדערעסטימעיטעד משה דוד נידערמאן האט געמיינט ער'ט קענען אפגנבענען א קאמיוניטי און אויכעט דער קעסטענבוים לעזער האט געמיינט ער'ט אפגנבענען א קאמיוניטי און ס'עט אלעס זיין גוט פארוואס ווייל זיי'ן שוין לאנג נישט לעבן ווען מ'עט זיך אויפוועקן ניין ניין ניין מ'האט זיך אויפגעוועקט רייט עוועי טוט זיך יעצט אויכעט וועגן דעם קעיס ווער ס'האט געהארגעט שטארק מ'ארבעט מוראדיג. און נישט נאר דאס, איך שריי יעצט צו די גאווערמענט ווער האט געהארגעט חזקאל שאמעס, ווייל אונז ווייס מיר ווער, כ'האב זיך געזאגט ווילסט א טיפ, איך וועל דיר זאגן, ער זיצט אין דזשעיל ארעי שלעזינגער, ווען ער קומט ארויס זעץ אים איין. און אונז וויל מיר וויסן ווער ס'האט געארבעט געהארגעט לייזער פאללאק, א וואוילער חשוב'ער יונגערמאן, ער האט געלעבט פון יגיע כפיו, די טאטע האט איבערגעלאזט ריעל עסטעיט, טאטע איז געווען פון אויבעראפש, א וואוילער איד, כ'האב געדאווענט מיט אים ראש השנה אפשר צוואנציג יאר, שטעל דיר פאר ווילאנג כ'האב געדאווענט מיט אים אינאיינעם ראש השנה, ער איז געווען דער בעל מקרה, דער מאקער ווייסט דאך די גרעסטע סודות, האט מען מיך נישט געלייגט אין חרם, דער איד איז געשטארבן, א יאר צוויי דריי שפעטער בין איך געגאנגען אין חרם, שטעל דיר פאר, זיין זון האט מען געדארפט אזוי בלוטיג אומברענגען פאר גארנישט? פאר שעים. יעצט גערי שלעזינגער שיקט ארויס א טוויט אז די גאווערמענט האט פעסטגעשטעלט, ס'איז אין א צייטונג, אז די טשארלס היינס'נס גניבות און גזילות דאס גייט אריינציען מסתם אין הונדערט מיליאנען דאלער. ווייל יעדער צאלט דאך יעצט די גאווערמענט האט דאך געהאלטן אין איין איינזעצן פאר גארנישט יעצט איך האב מודיע געווען פאר די גאווערמענט אז איף דעי דאונט סטארט קרעקינג דאון אן טאמסענס אפיס גייט זיין דער זעלבער חורבן ווי מיט טשארלס היינס דער חילוק גייט נאר זיין אזוי טשארלס היינס האט איינגעזעצט יעדן און טאמסען לאט יעדן וואקן כ'בין זיכער ער לאזט נישט נאר אידישע טשיילד מאלעסטערס וואקן כ'בין זיכער ער לאט וואקן רוצחים אויכעט. און זיי האבן אים יעצט געכאפט, זיי האבן געכאפט אז ער האט געוואלט ארויסלאזן א רוצח, ווייל שלמה המלך זאגט דאך אוהב כסף לא ישבע כסף, ס'איז א גרויסע פראבלעם מיט אים. און א יונגל האט האט מורא צו גיין צו די באהערדע, און יעדע טאטע מאמע פרעגט מיך, ר' נחום איר זענט קאנווינסט איך זאל גיין צו די באהערדע? איך זאל לויזן ווי ר' שלמה אהרן קעלנער זיצען פינף זעקס יאר און מען זאל אים רודף'ן און ס'האט דאך געקאסט הונדערטער טויזענטער דאלער? אונז ארבעט מיר יעצט אויף דעם, מען זאל טאמסענען אויכעט אינוועסטיגעיטען, און וואטשען צו. ולה' הישועה, ס'איז יעצט הארת פנים נישט הסתרת פנים. סאו גערי שלעזינגער, גיי טאנץ ווייטער מיט טאמפסאן. וואס האט ער דיר צוגעזאגט? ער גייט האלטן דיין פעטער נאך אפאר יאר אין תפיסה? דיין פעטער איז שוין היסטערי עניוועי. סאו שיקט ער ארויס א טוויט, יא די גאווערמענט האט אינוועסטיגעיטעד, לאמיך דיר זאגן, מען האט ביי אונז געהארגעט הונדערטער און טויזענטער קינדער, און אלעס איז טאמפסאן שולדיג, און אונז מוז מיר די קליפה ארויס פון דעם אפיס, דאס איז א קליפה טמאה, ווי האט. דער קאשויער רב געזאגט אויף קאטש ער איז נישט קיין מענטש ער איז א קליפה טמאה דער טאמסן איז א קליפה טמאה ווייל אין א צייט ווי קיינער טרויט זיך נישט צו טשעפענען מיט קינדער און עקטיוויסטס קעגן קינדער קומט דער קליפה טמאה און ער זאגט ער גייט זיך יא טשעפען נו נו וואטשן צו. יעצט מען קען זאגן דער אייבערשטער שטראפט דאך מידה כנגד מידה שוין אדורך איין יאר צייט פון מנחם שטארק און מען האט קיינעם נישט ארעסטעט האט דער אייבערשטער געזאגט כשאין דין למטה יש דין למעלה, עטס ארעסטס נישט קיינעם, איך וועל ענק שוין ווייזן וועם מ'ארעסט, סאו דער גאנצער ארעסט קען גאר זיין א פעי בעק פארוואס מ'ארעסט נישט קיינעם וועגן שטארק, סאו לעיזער קעסטנבוים באהאלט נאך אביסל, ברענג אריין רוצחים פון דייטשלאנד צו פון ווי, זאלן קענען אוועקפארן, זענען שוין לאנג נישט דא, זארג דיך נישט לעיזער. איין מינוט וואס דער אייבערשטער נעמט צו, דער הארץ זאל נישט פאמפן, אדער די לופט זאל נישט אטעמען, די לונגען זאלן נישט ארבעטן, לעיזער יור א גאנער, דו לאו לייף וואס דו ביסט, גייט הרג'נען א מענטש פאר דריי מיליאן דאלער, הע! און נאכדעם געט ער אין בית פייגא חתונות, יא יא חתונות געט ער, דאס וואס דו האסט מיך נישט אריין געלאזט אין בית פייגא, מען האט אפגעקאלט פון סאטמאר איך טאר נישט קומען זאגן מזל טוב פאר רבי שלמה אהרן קעלנער, האב איך דעמאלטס געזאגט, ווייסט וואס דאס ווייזט? דאס ווייזט אז דא ליגט זנות מיט טומאה מיט טשיילד מאלעסטינג מיט רציחה, און ממילא איז אין ארור מדבק בברוך, נישט וואס איך בין דער גרויסער ברוך און דו ביסט דער ארור, נאר דו ביסט א טשיילד מאלעסטער, דו האסט געטאטשט אין יוראפ, אין האנג קאנג האסטו געטאטשט פרעמדע מיידלעך אין האטעל האסט זיי גערעיפט און האסט באצאלט א פרייז. ס'איז דא א מענטש וואס דו האסט געטאטשט זיין קינד נאכדעם ווען דו האסט באצאלט דרײַ הונדערט אלפים צו וויפיל האט ער דיך ארויף געלייגט אויפן וועבסייט ער שרייבט זיין נאמען דו סוסט עים נישט סאו לעיזער העהה וואטש אוט. יעצט בערל היקינד דו מארמארישער סיגעטער גנב דו זאלסט שוין צוריק געבן דאס געלט וואס דו האסט געגנבעט פון די קינדער אונז דארף מיר מאכן אן אפיס און אונז האמיר הונדערטער קינדער וואס זיי קומען פאר העלפ אונז פלאג מיר זיך מען שיקט צו

סא ווער איז דער בעק אונז זוך מיר נאך דעם בעק יענע עפעס א ראביי בעק האט געזאגט עפעס אין א תלמוד תורה עפעס א דרשה אבער נישט קעגן טעקס סעיפטי נאר קעגן טשיילד סעיפטי און פאר איין דרשה צאלט מען א מיליאן דאלער הייסט וואט א שעים וואס דא גייט פאר און דאס זענען אונזערע אילעקטעט אפישעלס. כ'האב געוואלט מסביר זיין אז דאס וואס איך רעד אויף דוב הייקינד ווייל ער טוט זיינע גניבות און ער האט צוגענומען פון די קינדער געלט,

שלום רבותי דאנט גיוו אפ די פייט, דער אייבערשטער געט אונז שוין א הארת פנים, יעצט איז זיכער שוין נישט די צייט אויפצוגעבן, זיבן יאר צוריק ווען מען האט נאכגעווארפן בליטש, מען האט געשאסן מיט א גאן, און מען האט ארויסגעווארפן פון אלע קהילות, נע, וואלט מען געדארפט טראכטן וואס איז וויכטיגער, וויכטיגער צו דאווענען אין סאקמארע בית מדרש דא אויף קליימער סטריט, וואס דער דיין דא און דער פארלערנער און דער שמש איז געווען א זנאי אויפן העכסטן גראד און לאזן דאס און מאכן א שווייג, דאס וויל דער אייבערשטער? צו דער אייבערשטער זאגט, ליסן, איך דארף נישט דיין דאווענען אין א שול, דאווען אינדערהיים און נעם דיך שלאגן פאר די סעיפטי אוו די טשילדרען. א גוטן שבת רבותי, שבת בוי אוי בוי אוי בוי, מורא'דיג.